אונז פארדינגען מיר נאר פאר אידישע היימישע מענטשן. סאו דו אוינסט נישט די הייזער? איך אוין נישט די הייזער. זייט ברייער'ס עפיסאד האבן אונז נישט געהאט אזא ביזנעסמאן וואס לייגט אראפ אלע דיטעילס קלאר, שארפ. מיט גלעזער ארויפגעלייגט אויף זיין כיפה.
דאס קאסט אסאך אסאך געלט, מער ווי א האלבע מיליאן דאלער. וואס טוסטו אויב איינער דעמעדזשט דיין פראפערטי? מיסטער פאוזן, איר האט צובראכן עפעס?

האט הייזער. אה, חיים האט הייזער. ענד ווי אר בעק ענד ווי אר לייוו.
דאס איז אין אידיש?
יא.
אה אקעי, כ'וואלט קאנפירמען. סאו די ערשטע ספאנסער היינט פאר די שאו איז חיים האט הייזער. די אינטערעסאנטע זאך פון חיים האט הייזער איז, ס'איז געווען איינער וואס איז געווארן ארויסגעפארסט פון זיין בעיסמענט וואו ער האט געוואוינט,

האט ער שוין געסיינט קאנטרעקט און ער האט באקומען א סאליד דיעל אויף א הויז, סאו דאס איז א עקספיריענס וואס חיים האט געהאט ממש יעצט, איך האב נאר געטראכט ס'וואלט געווען א אינטרעסטינג סטארי צו שעירן אז די עולם זאל זען וואס חיים טוט אויף און וואס די בלאו טיעם איז. חיים האט אסאך פון אזעלכע מעשות, אויב דו ווילסט קענסטו צוריק גיין צו די עפיסאוד פון חיים בלאו און ער האט אסאך אזעלכע מעשות. איך האב געזען היינט, ביי די וועי, כ'האב געזען היינט אויפן מאמענט אויפן דעקל זעהט מען א באשרייבונג און ס'איז מיר אויפגעקומען אזוי איך האב געקלערט איך האב געזען דעם דעקל איי סעד ווער איז דער חברה'מאן מיט דעם שיינעם רעקל וואס זיצט דארטן און דען איי סאו איטס משה מילסטין סאו אזוי ווי איך בין אויף די מאמענט יא סאו אזוי ווי אזוי ווי א מענטש מיט א רעקל יא.

דאט קאם. געדענקסט אונז פלעגן אדווערטייזן לעיקוואד האוסט דאט קאם. לעיקוואד האוסט דאט קאם. סאו לעיקוואד האוסט דאט קאם און פלארידע קאושער ווילאס האבן עקטשעלי געמערדזשט צו א דריטע ברענד וואס הייסט לאקזשערי קאושער ווילאס. פארוואס? ווייל מענטשן וואס האבן געדארפט א הויז עניוועיר זיי האבן געדארפט גיין אנהייבן טרעפן די סייט יענע סייט פון היינט און ווייטער איז עס אויף איין סייט. סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז נישט מענטשן וואס האבן געוואלט קויפן הייזער, מענטשן וואס האבן געוואלט קויפן א הויז איז חיים האט הייזער, יעצט איז דא איינער וואס וויל רענטן א הויז, ער וויל האבן א וואקעישאן רענטל, ער גייט אויף וואקעישאן אדער האט א שמחה אין לעיקוואד אדער ווערעווער, ווייסטו פון היינט און ווייטער luxurykoshervillas.com איין פלאץ. דעטס איט. דארט גייט נאך צוקומען אדישען און סאך מער הייזער וואס זענען אויפן וועג ארויף צו ווערן עדד טו די סייט גייט זיין אויף לאקזשערי קאושער ווילעס סאו דאס איז די ברענד מאווינג פארווערד.
אקעי סאו האב איך איין קשיא.
יא.
וואס איז די חילוק צווישן לאקזשערי קאושער ווילעס און די פאון נומבער וואס איך קאל יעדעס מאל וואס איך דארף א א הויז פאר א שבת ווען איך פאר אוועק פאר א שמחה איך קאל איינעם שייע וויינבערגער? סאו שייע וויינבערגער עקטשעלי טוט וואס דו דארפסט טון, נאט ביקאז ביסט א גוטע פרענד פון אים גייט ער אריין מעניולי גייט אין די בעק ענד און סעלעקט וואס דו האסט געדארפט ארידזשעלי סעלעקטן, סאו דו האסט ווי איי פי סערוויס ווייל דו ביסט א פרענד פון שי וויינבערגער. סאו ס'איז דעי קאמפעני? ס'איז דעי קאמפעני.
אהה. די זעלבע קאמפעני.
סאו.
דזשאסט א סלייט ריברענדינג, נעים טשעינדזש. סאו מ'רעדט פון אים?

וואס דו האסט געהאט געטון, ווען די פאדקעסט האט נאך געהאלטן, ס'האט נאכנישט געהאלטן ביי צענדליגער טויזנטער וויוס, ס'האט נאר געהאלטן ביי אפאר טויזנט וויוס, איז געקומען איינער, שי וויינבערגער, און אדווערטייזט לעיקוואוד האוסטס דאט קאם, גענומען א פעקעדזש פון צען עדס, און סופארטעד, ער האט געוואוסט וואס די פאדקעסט איז און וועם ס'סערווט, און ער האט געוואלט זיין א אדווערטייזער צו סופארטן די פאדקעסט, הא? דעט איז טרו.

הו דיס גיי איז, ענד וואט וויר דואינג, וואס ער פארקויפט, טעיק איט עוועי.
אה, יו מיינט, אה, אקעי, אקעי, איין מינוט. ס'שטייט דא, נע, יו נאו וואט, איים נאט גאנא לוק עט די ליסט. לעטס סטארט פון די ביגינינג. ווען האסטו אנגעפאנגען דיין ביזנעס? אין צוויי טויזנט נײַן, אין די רייט עפטער די קרעש לאמיר זאגן, ווען ריעל עסטעיט איז אראפגעגאנגען אסאך, און איך האב געזעהן, איך האב געליינט אז ס'איז דא אזא ביזנעס ווי עיר בי ענד בי, וואס פאר די קאזע. וואס הייסט עיר בי ענד בי? עיר בי ענד בי איז געווען א קאמפאני וואס האט שוין אנגעפאנגען אין צוויי טויזנט פֿינף, אפישעלי עיר בי ענד בי איז, זיי ווער א בעד ענד ברעקפעסט, זיי האבן אנגעפאנגען. פארדינגען רומס, קאוטשעס, עקסטרע רומס, האוזעס, און איך האב געזען דאס איז א גאנץ אינטערסאנטע ביזנעס, איך זעה מענטשן אפשר ווילן יא בלייבן אין א האוז אנשטאט צו א האטעל, ספעציעל פאר א משפחה.
וואן סעקאנד, וואן סעקאנד, וואט דיד יו דו ביפאר דעט? איך בין געווען א ניו יארק לייף עידזשענט.
אקעי. איך האב געמופט פון פלעטבוש צו נארט מיאמי ביעטש צוויי טויזנט פֿיר, און איך האב געזוכט וואס צו טון, איך האב נישט געטראפן עפעס א אנדערע ביזנעס, איך האב נאך אלץ געטון מיין אינשורענס, אביסל ריעל עסטעיט, באט איך האב געזוכט א גוטע ביזנעס אויפצומאכן, און איך האב געזען אז דאס איז א ביזנעס ווייל א איד צו גיין אין א האטעל, אמת'דיג כאילו, וואס האט א איד צו זוכן אין א האטעל? אפילו ער גייט אין א שיינע האטעל, האסט א שיינע לאבי, האסט א שיינע, דו האסט א באר, דו האסט גוים אין די לאבי וואס דו ביסט נישט אינטערעסירט, דו האסט גארנישט פון דעם, דו האסט א שיינע רום מיט צוויי בעטן מיט א טעלעוויזשן מיט א טוילעט.
איך זאג דיך, איך בין געווען פאריגע וואך שבת, לעסט וויק שבת בין איך געווען שבת, עס איז געווען א וויקענד פאר ארגאניזעישן אווער היער אין בארא פארק, שבת צופרי איז געווען דארטן אין די זעלבע האטעל א חתונה, א גוי'שע חתונה. קענסט דיך פארשטעלן וואס האט זיך אפגעטון אין די לאבי, דאס איז נישט געווען געמאכט פאר קיין חסידישן איד דארטן צו זיין. איך האב גענומען צופרי מיין זון אין שול צו דאווענען, איך זאג אים ממש איך האב אים געמוזט נעמען אזוי און זאגן צדיק'ל קום קום שנעל דורך די לאבי. און אזוי איז עס ביי יעדע שמחה, ס'נישט נאר ביי ארגאניזעישאנס, איף יו דאנט בוק די האול האטעל יו באמפ אינטו טראבל וואס וואס ס'איז נישט געמאכט פאר קיין חסידישן איד, סאו דיס איז אן עמעיזינג איידיע.
פארדעם האב איך עס געטון, איך האב געוואוסט אז אידן דארפן גיין אויף וועקעישן, און אידן זוכן צו גיין אויף א כשר'ע וועקעישן, און שמירת עיניים איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך ביי א איד, און כ'האב געזען אז נארט מיאמי ביטש איז א פלאץ וואס וואלט געקומען מענטשן יראים ושלמים, מענטשן וואס ווילן דאס, וואס ווילן נישט גיין אין מיאמי אדער ווילן נישט גיין אין א פלאץ וואו זיי גייען זען פריצות, און ס'איז דאך געווען א היימישע חסידישע בית מדרש מיט א מקווה אויך, פארשטייסט? סאו עס האט זיך געמאכט פון איין הויז צו צוויי צו פיר צו פינף, יעצט למשל אין נארט מיאמי ביעטש מענעדזשן מיר בערך דרײַסיק הייזער, יא, אבער יעצט האבן מיר אויך אין האליוואד פלארידע און אין באוקא ראטאן, וואס דאס איז נאר אין פלארידע און ארלענדא.
סאו וואס איז דאס? דאס איז בעסיקלי א מענטש האט א הויז און ער נוצט עס נישט א גאנץ יאר ער נוצט עס נאר פאר זיין וועקעישן פאר ווענעווער ער וויל, ער קאלט דיך אן ער זאגט דיר איך האב א הויז דו קענסט עפעס טון מיט דעם? איז דעטס האו איט גאוס?
בערך, חיל פאזען האט א הויז, למשל דו האסט א הויז אין. וואודבורן. א הויז. איך חלום שוין דערוועגן. א הויז, נישט א באנגעלאו קאלאני, נישט א הויז וואס עס באלאנגט פאר אן HOA צוזאמען מיט אנדערע בעלי בתים, א פרייוועט הויז.
פרייוועט הויז.
אזוי ווי דו זאגסט, דו גייסט נאר ארויף דארט סוכות אדער אביסל צייט, און נישט נאר דעם, אז דו ווילסט אז די הויז זאל נישט זיצן ליידיג א גאנץ יאר, דו ווילסט אז איינער זאל קער נעמען פון די הויז, נאכקוקן, מאכן זיכער אז די שניי איז געשארט, און די דרייוועי איז קלין, און די פול איז קלין אין די ווינט אין די זומער, און עווריטינג אבאוט די האוז, סאו אונז האמער נישט נאר א סעילס און מענעדזשמענט טיעם באט א נישט א סעילס נישט נאר א סעילס און מארקעטינג טיעם באט אויך א מענעדזשמענט וואס גייט און גייט נאכקוקן דיין הויז אז דו זאלסט קענען שלאפן ביינאכט, אונז פארדינגען מיר נאר פאר אידישע היימישע מענטשן.

די מענטשן קומען אין וואקעישאן אין לעיקוואוד, און מענטשן קומען אויף שמחות אין לעיקוואוד, מענטשן קומען צו זייערע קינדער אין לעיקוואוד, מענטשן קומען צו זייערע צו זייערע אייניקלעך, מענטשן קומען פון ציריך, למשל ער האט דריי קינדער וואס וואוינען אין לעיקוואוד, און ער וויל קומען פאר צוויי וואכן, ער איז א בעל בתישע איד, ער קען זיך ערלויבן, ער וויל נישט איינשטיין ביי די קינדער, ס'איז, ער דארף ארבעטן, פארשטייסט? ער האט זיין אייגענע הויז, פול פרייוועסי. איך האב עס שוין גענוצט פלענטי מאל האב איך עס שוין גענוצט. איך זאג, סאו ס'איז געמאכט פאר אלע מיני מענטשן, ס'איז געמאכט פאר מענטשן וואס זוכן צו גיין אויף א וואקעישן, ס'איז געמאכט צו מענטשן וואס זוכן צו גיין, למשל פאר שבתים איז די מעין ביזנעס, פאר שבת התוועדות, שבת געטעוועי, שבת ריאיוניאנס, אלע מיני פעמילי געדערינגס און אונז האמיר הייזער וואס קענען איינשטיין צען מענטשן, צו מיין גרעסטע הויז וואס איז מאנסי אין עירמאנט וואס קען שלאפן פֿינף און פֿופֿציק מענטשן. פֿינף און פֿופֿציק מענטשן? פֿינף און פֿופֿציק, ס'האט פֿערצן בעדרומס און ס'קען שלאפן פֿינף, ס'איז דא דרײַ און פֿופֿציק בעטן.
כ'האב געטראפן דעם קאסטומער וואס אוינט דעם הויז.

פארקינג, סעקיוריטי, לייטס, מ'קען דאך נישט האבן אינמיטן די נאכט דארט הונדערטער קארס וואס גייען קומען, די פאליס גייען קומען, די נעיבערס גייען פארפירן, ס'איז א שטילע נעיבערהוד און אונז ווארפט מען נישט קיין פארטיס, אונז האמיר נישט קיין איין הויז וואס מ'לאזט פארטיס, נאר די יענע הויז, ווייל יענע הויז איז צוויי הייזער צוזאמען, ס'איז צוויי פראפערטיס, סאו, איך וויל נישט סתם זאגן וועגן די הויז, איך זאג דיר אז ס'איז דא פלענטי טשויסעס פאר א מענטש.
סאו דו האסט פון. סליפינג פאר פיפל ביז פופציג. ביז פופציג. למשל אין די גרעיטער לעיקוואד עריע האבן מיר בערך פערציג אזעלכע פראפערטיס.
ריעלי?
יא. פערציג. דאס מיינט פון א קליינע טו בעדרום סוויט ביז די פאר ביז די עלף בעדרום הויז וואס יו נאו דעי און מענטשן היינט האבן מיר געהאט א בוקינג ריקוועסט איינער וויל בוקן דריי טעג נעקסטע יאר אוגוסט.
נעקסטע יאר אוגוסט. האב איך צוריק געשריבן, איים סארי, יעצט קען מען דיר נישט געבן די בוקינג פאר דריי טעג, אז דו ווילסט מיר בוקן א חודש, אדער אפילו אפאר וואכן, קען איך עס דיר געבן, איך קען נישט אוועק שטעלן איינער זאל נעמען א דריי טעגעדיגע בוקינג א יאר פון יעצט, קום מיר צוריק נאך פסח. סאו, יו נאו, באט ס'איז דא א דימענד. מענטשן. וויפיל הייזער האסטו אין טאטאל? כ'מיין. בערך יעצט עז אוו היינט צוויי און נײַנציק הייזער. צוויי און נײַנציק הייזער. טאטאל. אקעי, דאס איז ביטווין ווי און ווי? ביטווין פלארידע, ניו יארק, ניו דזשערסי, אריזאנע, סאוט קאראליינע. פייוו סטעיטס. און דו און דו קענסט מענעדזשן אלע די פלעצער ס'זאל זיין אלעס צו די טאפ נאטש סערוויס? יא, איך קען מענעדזשן, ס'דא. סערטען דיפרענט האוזעס אין אנדערע עריעס וואס אונז מענעדזש'ן מיר אליינס, למשל אין נארט מיאמי ביעטש, אונז מענעדזש'ן מיר יעדע פראפערטי, איך וואוין פינף מינוט פון יעדע פראפערטי, און אויך אין האליוואד און אין בוקא, באט למשל אין ארלענדא וואס איז פיר שעה אוועק פון מיר, איך האב נאר איין פראפערטי דארט, איך נעם נאר פראפערטיס נעבן א בית מדרש און נעבן א מקווה. סאו למשל אין ארלענדא אז איך וואלט אונטערגענומען די אלע פראפערטיס וואס מענטשן גייען דארט פסח, דארט איז א גוי'אישע פלאץ, דארט איז נישט דא קיין אידישקייט בכלל, פאר פסח מאכט מען א אייגענע בית מדרש, באט פאר א גאנץ יאר קיינער גייט נישט דארט גיין, א איד א היימישע איד דארף האבן א בית מדרש מיט א מקווה, למשל אין ארלענדא האב איך געמוזט נעמען א מענעדזשער איך האב גענומען א כולל יונגערמאן וואס לערנט דארט אין די ארלענדא כולל און ער גייט נאך און קוקט נאך די קלינינג קרו קומט און מאכט זיכער אז די הויז איז קלין און אזוי האב איך אין מאנסי אויך א יונגערמאן יאשע גאלדענבערג סיטבעק מענעדזשמענט וואנט טו גיוו הים א שאוט אוט און ער מענעדזשט אלע הייזער פון סוואן לעיק ביז קרית יואל סאו אונז האמיר איבעראל די גאנצע עריע.
אין קרית יואל האסטו נאכנישט געהאט קיין דאס אז מענטשן זאלן קומען?

אונז זוכן מיר צו נעמען הייזער ווי ס'איז דא א אידישע פלאץ. וואס איז די ריקווייערמענטס פון ארויפלייגן א הויז אויף דיין סייט? די ערשטע זאך, ס'מוז זיין ס'מוז זיין ניי אדער לייק. ס'מוז נישט זיין זיינע הייזער, ער נעמט יענעמס הייזער און ער לייגט עס ארויף. סאו ווי אזוי אויב איך בין א האום אונער און איך וויל עס ארויפלייגן אויף זיין סייט, ווי אזוי ווערט עס געליסטעד אויף זיין סייט?
אה, סאו ס, סאו ס'גייט, ס'גייט אזוי, דער מענטש קאלט דיך, ער זאגט דיר איך האב א הויז. ער גייט אויף מיין וועבסייט, יעצט האמער א פארם, ליסט וויט אס, אדער געט ער מיר א קאל, א וואטסעפפ, איינער רעקאמענדירט, העלא, כ'האב א הויז אין מאנסי. אקעי. אפשר ווילסט עס פאר די, אקעי, זאג מיר וואס איז, עם סאו ס'האט געוואוינט דארט עימיצער פאר די לעצטע פינף זעקס יאר, באט יעצט האט מען ארויסגעמופט, און איך טראכט, זאל איך עס לייגן פאר א פול טיים, זאל איך עס לייגן פאר א שארט טערם, ווי קען איך מאכן מער, סאו מענטשן וואס פרעגן מיך די קוועשאנס, נארמאל זאג איך אים סטיק וויט א לאנג טערם רענטל. די שארט טערם מארקעט איז נישט געמאכט פאר איינער וואס דארף האבן די געלט יעדע חודש. ווייל ס'וועט זיין חדשים ווען ער וועט נישט באקומען קיין פעני, באט נאכדעם וועט קומען מער חדשים וועט באקומען א באנטש געלט. ס'איז א סיקליקל ביזנעס, נישט יעדע חודש איז די זעלבע אמאונט. סאו איך טו נישט ראטן פאר מענטשן מ'זאלן קויפן וועקעי וועקעישאן הייזער פאר אינוועסטמענט פורפעסעס, מעני פיפל עסק מי, שוד איי ביי, זאל איך קויפן א וועקעישאן הויז? וויפיל גייט עס מאכן? וויפיל קען איך מאכן? זאג די אמת, איך ווייס נישט, איך ווייס בערך, איז עס אין מיין מארקעט אין נארט מיאמי ביעטש אר האליוואד אר בוקע איי נאו ווערי וועל, באט טאמס איז א ניו מארקעט, טשעסטער ניו יארק, סוואן לעיק, איך ווייס נאך נישט טאמער מען גייט גיין. פערציג שבת, למשל ס'איז צוויי און פופציג שבתים א יאר, איך דארף האבן ס'זאל גיין פינף און דרייסיג פערציג שבתים א יאר, אין ארדער אז ס'זאל זיין ווערט, זאל זיין יא. ווערט פאר די אונער, לאמיך ענטפערן פנחס'ס קשיא, די גרא די די די ערשטע זאך וואס איינער זאגט מיר, איך וויל וויסן אז ס'איז א נייע הויז, אדער ניולי רענאוועיטעד, אדער לייק ניו, עניטינג, מענטשן ווילן נישט פארדינגען א אולד סטייל הויז, ס'דא גענוג און ענאף אינווענטארי אז איינער זאל נישט גיין דארפן גיין אין א פלאץ וואס איז נישט גוט, וואטעווער, נישט גוט מיינט נאו קוואליטי פורניטשער, נאו קוואליטי, נאו קוואליטי בעדינג, אויסגעשטעלט, אדער א אלטע שמעק, אדער ס'איז נישט דא קיין אוטדאר עריע, די גראז איז נישט גוט געשניטן, אונזערע הייזער, דו קענסט גיין קוקן דערויף, ס'איז ווי מען קען עס לייגן אין א מאגאזין, די גראז זיי געשניטן, ס'מוז זיין שיין געלענדסקעיפט, אז ס'איז דא א פול מוז זיין גוט קעיר גענומען, עקסטערמינעיטעד, און מען זאל, די עולם זאל וויסן אז זיי דינגען א הויז פון לאקזשערי קאושער ווילאס, גייען זיי באקומען א גוטע הויז.
זיי גייען באקומען לאקזשערי?
לאקזשערי? ענד פענטעסטיק סערוויס. איטס אמעיזינג, דו ווייסט איך טראכט יעצט, מען רעדט פון גיין אידער אין א האטעל פאר א וועקעישן אדער אזא מין זאך, דאס איז הונדערט פראצענט סאך מער ווערט, פאר א איד זיכער, פאר א איד צו גיין אויף אזא מין פלאץ ווי ווי ענדערשער אריינצוטשעקן אין א האטעל.
הונדערט פראצענט, איין מינוט, אין די הייזער האט מען אלעס פאר אידן? אויסגעשטעלט ווי א היימישע אידישע הויז, ס'האט אלע צוגעהערן וואס מ'דארף האבן פאר שבת.
אפילו פלעסטיק טישטעכער מיט בלעך מיט דאס.
א בלעך, בשמים, הבדלה לעכט, בענטשערס, סידורים, שבת לעמפס, שייטל העדס, נעגל וואסער שיסלעך מיט טעפלעך, אלעס וואס א אידישע הויז דארף האבן. דישעס? אין פלארידע האב איך דישעס אין די הייזער, אין די אנדערע פלעצער האב איך נישט דישעס, האב איך נישט, איך האב פעיפער גודס, איך לייג א סטארטער סעט, איך לייג גענוג ס'זאל זיין אנפאנגען, באט למשל אז קומט א גרויסע פעמילי פון דרײַסיק מענטשען איז נישט דא גענוג פעיפער פלעיטס, באט ס'איז נאך אייביג דא. וויאזוי מאכט מען זיכער די כשרות דערפון? אבוויעסלי אונז געבן נישט קיין השגחה, באט ס'איז נאר א חזקת כשרות, איך פארדינג נאר פאר שומר תורה ומצוות מענטשן, כ'גיי ענק זאגן עפעס. דו ווייסט וויפיל גרינגער מיין לעבן וואלט געווען טאמער איך וואלט געלאזט מאכן אנליין בוקינגס אויף אונזערע וועבסייט?
אז דו גייסט ארויף אויף עיר בי אנד בי, ניין, מען קען נישט בוקן אנליין. כ'האב דאך יעצט געוואלט פרעגן ווי אזוי דו לאזט צו אז מען קען בוקן אנליין. פארדעם, איך לאז נישט צו מען זאל בוקן אפליין. אונז מוז מען רעדן מיט יעדע קאסטומער, אונז סקרינען מיר יעדע באזונדערע קאסטומער. טאמער דו ביסט שוין א קאסטומער דארף איך דיך נישט סקרינען. ברוך השם האט די אייבערשטער געהאלפן אונז האמיר גענוג ריפיט קאסטומערס, באט טאמער ס'איז א נייע קאסטומער איז מוז מען רעדן מיט א יעדע קאסטומער, אדער איך, מיין ווייב, מיין שוואגער, מיין טאכטער, איטס א פעמילי ביזנעס, איז קען מען נישט לאזן איינער זאל בוקן, סאו למשל אז איך הער ווען איינער רופט אויף און זיי זאגן ווערטער וואס איך זע אז זיי זענען נישט איד, זיי זענען נישט פרום, אפש, באט ס'דא אידן וואס רופן אויך באט ס'איז נישט די מענטשן וואס איך

באט יו העטו טאלק אידיש אין ארדער טו מעיק די רעזערוועישן. אה דו רעדסט אידיש. אקעי וואס איז דיין טאטעס נאמען? וואו דאווענסטו? ווער איז דיין רב? אקעי גיי ארום אין די זייט אזוי אין די בעיסמענט זיי נאו עקזעקטלי הו דעיר טאלקינג טו. חבד האט דאס ווען מען וויל גיין אין מקווה לאמיר זאגן א רענדאם פלאץ אין חבד, איך בין געווען אין דארט די קבר אין באפעלא אין ניו יארק, איך האב געוואלט גיין אין מקווה פארן גיין צו די קבר דאווענען, און איך רוף אן חבד, ס'דא א פאון נומבער פון דאס, זיי הייבן מיך אן פרעגן ווען איז שבת, וועלכע טאג איז שבת, וואס געשעהט, איך ווייס, רענדאם קוועסטשענס, איך האב געענטפערט לייק זיבן קוועסטשענס, אקעי די קאוד איז אזוי און אזוי, פארשטייסט? ס'איז געווען אינטערעסאנט. ביסט נישט א ראבאט. דעטס אלסא פאר סעקיוריטי ריזענס, זיי ווילן נישט געבן די קאוד פאר עניבאדי. יעצט לאמיך דיך פרעגן א קשיא,
דו קענסט דיך גענוג דיין מארקעט און דו קענסט גענוג דיין ביזנעס און כ'מיין אלעס איז סייעתא דשמיא. אלעס. באט לוינט זיך דיר נישט צו קויפן אליינס זעקס זיבן פראפערטיס?
הלוואי, הלוואי וואלט איך געאונט די אלע הייזער. כ'וועל דיך זאגן די אמת. ווען איך האב אנגעפאנגען די ביזנעס, האב איך נישט געהאט גענוג געלט צו אינוועסטן. יעצט וואס איך האב יא אביסל געלט, איז עס אלעס זייער טייער. איז הייזער וואס מ'האט געקענט קויפן אין נארט מיאמי ביעטש, ווען איך האב אנגעפאנגען מיין ביזנעס אין די ערשטע פאר יאר, עס איז געווען ביטווין טו פיפטי און טרי האנדרעט טאוזענט דאלערס, יעצט איז די זעלבע הויז צווישן אכט און ניין, אזוי ווי דו הערסט, און מענטשן הערן נישט אויף צו קויפן, ווייל זייט קאוויד אזויפיל משפחות האבן געמופט קיין פלארידע, און איך רעד וועגן פלארידע גאר, באט נאר מיין געגנט אליינס איז צוגעקומען מער ווי הונדערט משפחות. אין די לעצטע צוויי יאר, סאו. ס'האט גארנישט צו טון מיט אידישקייט אין פלארידע בכלל, די גאנץ פלארידע ריעל עסטעיט איז ארויפגעפארן ווי משוגע פשוט פאר די. די אידישע האוז איז א דיפרענט לעיאוט איווען מאר. איך פארשטיי באט ס'איז דא ס'נישט דא קיין סטעיט טעקס און מענטשן זענען אריבערגעפארן דארט ס'איז א ריפאבליקען סטעיט ס'דא אזוי סאך מעלות וואס. סקול קרעדיטס. יא מיט אסאך אנדערע זאכן וואס אפילו די רעגולער גאנץ אמעריקע א עווערידזש עושר אין אמעריקע וואס האט געוואוינט אין ניו יארק סיטי אין מענהעטן איז געגאנגען מופן קיין פלארידע.

דא אין פלאן צו מאכן לאקזשערי קאושער ווילעס זאל האבן א האטעל סאמווער? נישט אין די פלאן באט ס'קען ס'קען פאסירן באט ס'נישט דא איך האב געזוכט אמת'דיג איך האב געזוכט איבעראל אין אפסטעיט ס'דא אסאך ניין ניין אין פלארידע אין די געגנט ווי איך בין איך האב געזוכט פאר עפעס א אול דילעפערעיטעד האטעל וואס מ'קען קאנווערטן וואס איז נעבן א שול
ס'נישט דא.
נאו, פארוואס פרעג איך די קשיא? ביקאוז איך ווייס פון אסאך האטעלס, איך גיי דאך ארום צו גענוג האטעלס, עס איז דא אסאך האטעלס און לעצטענס איז עס זייער אסאך וואס עס איז געאונט, ס'איז דא א גרופ פון אידן וואס קויפן האטעלס. זיי זענען די אונערס? זיי זענען די אונערס פון די האטעלס.
אין ניו העמפשיר האסטו די פעימאס. יא, ניו העמפשיר, אפסטעיט ניו יארק אויף די.
פון ניו דזשערסי.

געווענליך ווייסט מען, מען זעט א חסידישע אינגערמאן ווייסט מען אז דער חסידישע אינגערמאן ער איז די כשרות מיסטער און ער איז דאס, דא קומט אריין א מענטש מיט א ליילעק שירט מיט גלעזער ארויפגעלייגט אויף זיין כיפה הסרוגה און ער איז דער מענטש וואס קומט אונז זאגן ווי שטארק דאס, סאו כ'בין כ'בין עמעיזט פון די זאך, פאר דעם אליינס אזא מענטש דארף ווען האבן א האטעל וואס וואלט געווען אין די מאוסט כשר סטענדערד.
די ראלי האטעל. איך טראכט נישט נאכנישט פון דעם, איך זאג דיר די אמת. וואלסט נישט אן די ראלי? איי וואלד מאטש רעדער, איך וואלט סאך מער געוואלט מער אינוועסטען אין הייזער, אין אין דיס מארקעט, למשל יעצט טריי איך ספעציעל סינס פרייסעס ווענט אפ, איז צו גיין שותפות, למשל דו קומסט צו מיר און זאגסט מיר ווייסטו וואס, איך וואלט געוואלט זייער קויפן א הויז, באט איך קען נישט קויפן א הויז אליינס, ס'קאסט אכט הונדערט און ס'קאסט נאך צוויי הונדערט טויזענט דאלער רענאוועישן, לאמיר גיין שותפות, אדער טרי וועי שותפות, פאר וועי שותפות, אסאך אזעלכע דיעלס האבן לעצטנס באקומען, און דארט איז דא ווי די ברכה זאל חל זיין, ווייל דארט קען איך אזוי אויך צו אינוועסטן, ווייל איך דארף נישט אינוועסטן די גאנצע געלט, איך קען מיך נישט ערלויבן צו האבן אזויפיל געלט טייד אפ אין וואן דיעל. אקעי, דיעלן מיט אידן איז נישט קיין גרינגע געשעפט.
נישט קיין גרינגע זאך.
אקעי. האסט שוין געהאט אמאל אז דער קאסטומער איז ארויסגעגאנגען פון דיין הויז און יו וואלקד אין און דו האסט געמיינט אז דארט די דור המבול האט אריין געמופט אין דעם הויז פאר דעם שבת. סאך אסאך מאל, אנפארטשענעטלי, רוב מענטשן, זענען נארמאלע מענטשן. רוב מענטשן לאזן די הויז ווערי דיסענט, ס'דא וואס לאזן עס אימאקולעט. פאנטאסטיק! און ס'איז דא פונקט פונקט פארקערט. ס'איז ממש ממש ווי א חזיר שטאל. איך וואק אריין אין די הויז, ס'זעהט ממש אזוי ווי זיי האבן געלאזט די הויז, ס'איז געווען יציאת מצרים. די טונא פיש ליגט, די טונא פיש ליגט אויף די קאונטער, און די הבדלה ליגט נאך פון זונטאג נאכנישט אוועק געלייגט, און קאוק אויף די פלאר, און פיקעדיג, וואקסט מיט דיינע פיס און ס'קלעבט אויף די פלאר. איך ווינדער מיך ווי זיי זענען אויפגעוואקסן געווארן, באט די באטאם ליין איז, מען קוקט אוועק, זיי האבן געצאלט א קלינינג פי, מען קלינט אויף די הויז, און ס'גייט ארויף אויף זיי, מ'מאכט א סטאר ביי זייער נאמען פאר די נעקסטע מאל ווען זיי, איך ווייס נישט אויב מענטשן ווילן וויסן דאס, איך זאג דיר צו, זייט איך האב אנגעפאנגען די ביזנעס, אונז האמיר שוין געמאכט מער ווי זעכצן און א האלב טויזענט בוקינגס אין די לעצטע דרייצן יאר, מער, איך האב נאוטס אויף א יעדע קאסטומער, ס'איז דא נאוטס, נאוטס, נאוטס, אין די סיסטעם איז דא קאודס, איף איטס א ווי איי פי קאסטומער, איף איטס א קאסטומער הו קאמפלעינס א לאט, אר קאסטומער הו נידס עקסטרע סערוויס, אלע נאוטס שטייט דארט, כמעט, אויף א יעדע קאסטומער, און יו נאו, די קאסטומערס דעט אר ריעלי די בעסט קאסטומערס, ריעלי געט די בעסט ווי איי פי טריטמענט, ענד יו נאו, עוועריבאדי איז א גוד קאסטומער, ווי טריי אווער, אונז טריי מיר הארט, שווער צו מאכן זיכער אז די קאסטומער איז צופרידן, ס'גייט זיך אמאל מאכן ווי איך קען גארנישט טוהן, ספעציעל ווען א הויז האט א פול, די פול איז אינדרויסן, די פול איז קאנטראלד ביי די אייבערשטער, סאו מענטשן גייען קומען אסאך מאל, ס'דא בלעטלעך אין די פול, שיק אראפ א מענטש רייט אוועי. איך האב געזאגט די פול מענטש קומט מען קלינט צוויי מאל א וואך, היינט איז נישט די טאג וואס מען קלינט די פול, ס'איז דא אזא סקרין, הייב נעם ארויס די בלעטלעך, די בלעטלעך יו נאו, און ס'דא אנדערע מענטשן וואס טוען עס אליינס און זיי פארשטייען אז. לאקזשערי קאושער ווילעס אדער פלארידע קאושער ווילעס איז נישט ריספאנסיבל טאמער בלעטלעך פאלן אריין אין דיין פול, אדער למשל איז דא א מענגא בוים, טאמער א מענגא איז אריינגעפאלן אין די פול, איך בין נישט שולדיג, באט ס'איז דא מענטשן וואס גייען דיך באשרייען אויף אזא זאך, און איך בין אריינגעוואקט אין די הויז, און די הויז איז געווען נישט אזוי קיל ווי איך האב געוואלט, ס'איז דא מענטשן וואס וואקן אריין און אלעס איז פאנטאסטיק, וואס דו טוסט פאר זיי איז גוט,

און נאכדעם איך זאג, ער האט גערעדט וועגן לעיקוואוד, סאו למשל וויאזוי איז געווארן די גאנצע לעיקוואוד, סאו כ'האב געהאט, איינער האט מיר געזאגט איך דארף גיין קיין לעיקוואוד אויף שבת, יו העוו עניטינג? און ס'האט אנגעפאנגען אזעלכע מיני זאכן, האב איך געזוכט, האב איך ווייטער געטרייט צו אנפאנגען א מארקעט, איך האב נישט געקענט טרעפן איין הויז אין לעיקוואוד וואס איינער וואס זאל וואלט מיך טראסטן אזוי ווי כ'האב געהאט אין פלארידע, האב איך געדינגען א הויז, איך האב געגאנגען צו א בעל בית, איך האב אים געזאגט ווייסטו וואס? איך גיי זיין דיין רענטער, ל איך וועל דיר צאלן רענט יעדע חודש און איך וועל עס פארקויפן נאכדעם, איך האב געוויסט איך וועל נישט האבן איך וועל נישט האבן איך וועל נישט האבן קיין וויאזוי גיי איך ווייזן באווייזן פאר אנדערע מענטשן אז די קאנצעפט ארבעט, איך וועל נישט האבן א פראטאטייפ צו ווייזן, נאובאדי איז גאנא בעליוו מי, האב איך געדינגען איין הויז, נאכדעם מיט אויף די זעלבע בלאק האט זיך געמאכט נאך א נעיבער זאגט דינג מיין הויז אויך.

און נאכדעם ווען די רענט, ווען די ליעס איז געווען אווער, האבן זיי נישט געוואלט ריניוען די ליעס, זיי האבן געוואלט זיין אויף די קאמישן סיסטעם, ווייל זיי האבן געוואלט מאכן וואס איך האב געמאכט, ווייל פאר דריי יאר האב איך געמאכט די קאמישן וואס זיי האבן געדארפט מאכן, און יעצט איז אקעי די ליעס איז אווער, סאו נאו נאו מאר רענט, נאו ווי דו איט אן די רעגולער, סאו נאובאדי וואנטס, ברוך השם ווייל די הויז פארדינגט זיך און ס'מאכט שיין געלט, און ס'נישט דא א בעל בית כמעט וואס גייט זאגן אז ער וויל האבן לאנג טערם טענענטס אנשטאט שארט טערם טענענטס. לאנג טערם טענענטס קען זיין זייער שיין, ווייל טאמער די האסט א גוטע לאנג טערם טענענט, יו סעט איט ענד פארגעט איט. ער צאלט רענט, גרעיט פיפל, דעי נעווער באדער יו, באט ס'איז נישט דא אזויפיל פון די מענטשן. רוב מענטשן האבן אישוס. און ס'קומט א גרויסע משפחה, יו נאט יו נעווער גאנע געט די בעק, די גייסט קיינמאל נישט באקומען די הויז צוריק וויאזוי די האסט עס געגעבן, רייט? ס'קומט און טאמער דו פאלסט אריין נעבעך מיט א טענענט וואס איז לא טוב ענד יו קענט געט הים אוט און דו מוזט אים צאלן שליסל געלט אדער בלעקמעיל געלט ארויסצוגיין און יו קענט די סטאריס העפען עווערי דעי יא סאו אז ער האט א שארט טערם טענענט קומט אמאל א שלעכטער ער גייט שוין אוועק דריי פיר טעג שפעטער אדער א וואך בלייבט ער אפשר בלייבט ער צוויי וואכן באט ער בלייבט נישט לענגער.

איט איז נאו דעדאקטעבל. עניטינג ברעיקס, פון א שבת לעמפ, צו א דאכענע, צו א אז א קינד האט גענומען א פעמפער און אריינגעווארפן אין די טוילעט, און מ'האט געדארפט רופן ראטא רוטער אינמיטן די נאכט, און ס'האט געקאסט פֿיר הונדערט דאלער, איך דארף אים נישט בעטן פאר א פעני, און איך דארף נישט בעטן די אונער פאר געלט, און איך דארף עס נישט באצאלן. צען טויזנט דאלער.

איינער סליפט, איינער גליטשט זיך אויס.
די סעים פארסאנס. יא, איך זאג, אויף די פאר טעג וואס דו ביסט דארט, ביסטו געקאווערט, דיין פעמילי, און נישט נאר דעם, אזוי שלאפט יעדער ביינאכט, אזוי דארף איך נישט האבן קיין סעקיוריטי דעפאזיט, און נאכדעם אנרופן, העלאו,

איז די בעסטע און די מערסטע טעג ווען מענטשן וועלן קומען איז סוכות, פסח, שבת נחמי, שבת חנוכה, און אויך פון חנוכה ביז פורים איז זייער זייער ביזי, ס'נישט כמעט, חתונות. נישט חתונות, דא דא, איך רעד אין נארט מיאמי ביעטש, איך רעד אין פלארידע, ס'קומען. איך וואלט דאך נישט, איך בין נישט מגזם אז איך זאג דיר אז ס'קען דורכגיין א גאנצע ווינטער, דאס מיינט פון חנוכה ביז פורים צייט, למשל הונדערט טעג, אז דו קוקסט אויף די קעלענדער, ס'דא הייזער וואס האבן נישט אפילו איין נאכט עמפטי, ס'קען גיין א יעדע נאכט טשעק אין טשעק אוט, טשעק אוט, אונז מאכט מען נישט איין נאכט בוקינג, דריי נעכט אדער פיר נעכט אדער מער, באט

אונז זעמיר אונז זעמיר ברידער אונז זעמיר א עם קשי עורף און ס'דא מענטשן וואס זענען
זייער פיקי זייער פיקי זייער פיקי און ס'דא מענטשן וואס זענען זייער טשיעפ פשוט און פראסט יו נאו און זיי ווילן די בעסטע אבוויעסלי
סאו פארוואס האלטסטו פארוואס ווי ווערט די ביזנעס שווער?
ס'איז דא אסאך מאווינג פארטס פון ווען א מענטש רופט אן אדער שרייבט אריין א אימעיל אדער שיקט א טעקסט ביז ס'עקטשעלי ווערט א בוקינג און ער באצאלט דערויף איז נישט אזוי גרינג וכו', אפשר האסטו אויך געמיינט אז עס איז דא מענטשן וואס מיינען אז איך האב אין מיין בעק יארד א בוקינג טרי, א בוים וואס האט בוקינגס, ווען דו דארפסט א בוקינג, גייסטו אין די בעק יארד און שניידסט אראפ, און ס'קומט אזא שיין בוקינג, און דו לייגסט עס אזוי, און ס'איז ביוטיפול, און יענער, פול פרייז, נאו ארגומענטס, נאו קאמפלעינטס, פארשטייסט? אייביג. באט אנפארטשענעטלי די אפעסיט איז די טרוט, ס'איז גאנץ שווער צו מאכן א בוקינג, ס'דא קאסטומערס וואס איז גראדע זייער גרינג, און ס'דא קאסטומערס וואס מ'דארף זיי האבן.

דו האלטסט אז דו קענסט נעמען דיין דיין ביזנעס אפ א נאטש, מינינג, פראווייד פאר די מענטשן וואס צו טון אין די טעג וואס זיי זענען דארטן. למשל א מענטש גייט פאר וועקעישן, דו מאכסט אים א פלאן

אבאוט די נעיבערהוד ווי די שילן זענען ווי די סטארס זענען ווי אלע כשרע סטארס זענען בעיקעריס אלעס וואס די דארפסט וויסן די מקווה שאפינג רבנים די גמח'ס עניטינג דעט וואס א מענטש קען טראכטן אז ער דארף האבן שטייט אין יענע בוק אין יעדע עריע באט איך קען נישט מאכן קיין פלענד אייטינערערי. ס'איז מער א קאסטומער, א קאסטום סערוויס, למשל א סופער ווי איי פי קאסטומער וואס בעט דערויף, אפשר, איך, נארמאל וואלט איך אים געגעבן א ליסט אז ער פרעגט מיך, איינער פרעגט גיוו מי סאם לאקעל אטרעקשענס, איינער וואס גייט ארויף אויף מיין וועבסייט, דארט שטייט א גאנצע סעקשאן לאקעל אטרעקשענס, וואס ער קען טראכטן ווי צו גיין, למשל נעבן מיין הויז איז דא א סטעיט פארק, ווילסט גיין בייקינג, ווילסט גיין דינגען א יאט פאר די טאג, און נישט נאר דעם, איך מער טו איך עסן, שבת עסן ארלעדיגן, איינער קומט אינמיטן די וואך און ער דווקא וויל נישט גיין אין רעסטוראנטס, ער וויל נאר האבן,
טעיק אוט.
ער וויל האבן, ניין, ס'איז דא מענטשן וואס קאכן אין די נעיבארהוד, ראפאגאש. היימישע מענטשן, ראפאגאש מענדי גאלד, שאוט אוט טו יו, און אנדערע מענטשן וואס האבן אזעלכע היימישע קאכן, און מ'קען אלעס האבן אין א יעדע לאקעישאן. ביז דערווייל איז אונז זעמיר געווען מעינלי אין פלארידע, און ניו דזשערסי, אין די לעיקוואד עריע, יעצט האבן מיר מער אין ניו יארק, און יעצט האט זיך אויך אויפגעמאכט א נייע מארקעט אין סקאטסדעיל אריזאנע, און אם ירצה השם יעצט האבן מיר איין הויז אין סקאטסדעיל, אם ירצה השם מיט די אייבערשטער'ס הילף ביז סוף יאר גיימיר האבן ביז סוף טווענטי טו, טו טויזנט טווענטי טו טאמער אלעס פארט און שמירט גוט גייען מיר האבן בערך אַכט צו צען הייזער אין איין עריע אין איין עריע אין סקאטסדעיל עס איז נעבן א מורא'דיגע שיינע שול וואס יעדער וואס אסאך מענטשן האבן ליב צו גיין דארט עס הייסט א קאנגרעגעישן אהבת תורה און אלע מענטשן סאו פאר וואס זענען שוין געווען דארט מורא'דיג העפי און איך האלט אז אריזאנע העט ווערן נאך א פלארידע.

איז, למשל אין יענער פאל, צעטיילן מיר זיך מיט די ארבעט. לאקזשערי קאושער ווילאס מאכט די סעילס, די מארקעטינג, די אדווערטייזמענטס, בוקינגס, קאנטראקטס, צאלן מענטשן, מאכן זיכער אז די הייזער זענען פיל, און זיין דזשאב איז צו מאכן זיכער אז די הייזער זענען קלין, מעינטעינד, אויף א הויעכע סטענדערט, און אונז צוטיילן מיר זיך די קאמישן, למשל די בעל הבית צאלט אונז פינף, באצאלט אונז פינף און צוואנציג פערסענט, אונז צוטיילן מיר זיך, צוטיילט מען זיך צוזאמען, און ווייל איך וואוין נישט אין אריזאנע, און ער קען נישט ברענגען די בוקינגס און די קאסטומערס וואס איך קען ברענגען, צו ריפראדוסן וואס אונז האמיר שוין געטון, גייט אים קאסטן. מאכן א נייע וועבסייט, SEO, אדווערטייזן, איבעראל, אסאך אסאך געלט, סאו ער האט געזען אז ס'לוינט זיך, פשוט לוינט זיך אים נישט, אזוי האט ער געאוטסאורסט זיין גאנצע סעילס און מארקעטינג דעפארטמענט, ער דארף נישט דיעלען מיט די קאסטומערס, ער ווייסט, ער קוקט אויף די וועבסייט, און ער קוקט אויף די קעלענדער, און ער זעט, פאוזן, מילשטיין, וויינבערגער, און מיט די דעיטס וויפיל מ'האט באצאלט וויפיל די קאמישאן איז, מ'האט געארבעט זייער שווער צוצושטעלן א זייער א גוטע בעק ענד סיסטעם, ס'איז קאסט אסאך אסאך געלט, מער ווי א האלבע מיליאן דאלער.
וואס וואס וואס ספעשעלייזט? כ'שטעל מיך פאר ס'איז מן הסתם דא נאך א קאמפאני וואס טוט דאס. ס'איז דא מענטשן וואס האבן מיך נאכגעמאכט. ס'איז דא מענטשן. וואס איז דיין ספעשעלטי איבער דעם? עקספיריענס?
עקספיריענס, צייט אין די ביזנעס, איך בין ברוך השם דאס איז מיין פערצענטע יאר, איך האב אנגעפאנגען אין דזשעניוערי טו טאוזענד ניין, עס וועט באלד זיין פערצן יאר, און רוב מענטשן וואס זענען איינגעשטאנען מיט אונז ווייסן אז זיי האבן גיין באקומען א גוטע פראדוקט, סאו טאמער זיי זענען איינגעשטאנען מיט אונז אין פלארידע, דעי'ל טריי א האוז אין ניו יארק טו. אה, האסט אויך האסט הייזער אין אריזאנע? ווייסטו וואס, איך טריי דאס. פארוואס זאל איך גיין צו א צווייטער? איך ווייס אז איך בין געווען ביי דיר און איך האב באקומען גוטע סערוויס, די הויז איז געווען שפיגלדיג, איך האב געהאט א געסט בוק, איך האב געהאט א גוטע מענעדזשער ווען איך האב גערופן, ווען איך האב געשיקט א טעקסט האב איך באקומען א טיימלי ריספאנס. פארוואס זאל איך גיין זוכן ביי א צווייטער? א צווייטער, איך זאג נישט אז א צווייטער איז נישט גוט, א צווייטער מיינט זיי

נאכדעם לעיקוואד האוסטס, א צווייטע קאמפאני, נישט א ריפלעיסמענט, אן עדישענעל קאמפאני. און יעצט האסטו גענומען איינס וואס ריפלעיסט די צוויי.
נישט ריפלעיסן, זאל זיין די מעין וועבסייט, פארוואס?
ווייל מענטשן האבן מיך געפרעגט, שייע, דיינע ניו יארק הייזער און לעיקוואד הייזער ליגן אויף דיין פלארידע וועבסייט? דו ביסט פלארידע קאושער ווילעז, איך פארווער פאר וויאזוי זאל איך וויסן אז דו האסט הייזער אין ניו יארק? פון ווי זאל איך וויסן אז דו האסט אפילו א הויז אין אריזאנע? קען איך גיין ליסטן מיין אריזאנע הייזער אויף מיין פלארידע וועבסייט? האב איך געזעהן אז איך מוז האבן א סעפרעט וועבסייט פאר פלארידע, דאס איז געווען די ארידזשינעל וועבסייט, דאס האט אסאך זייער אסאך געלט אינוועסטעד אין SEO, SEO, בעק ענד סוירטש ענדזשין אפטעמיזעישן, און גוגל עדס, און אלע מיני, און סאמהאו, זייער אסאך. דו קענסט גוגלען עני ווערטער ארום מיין נאמען, לאקזשערי קאושער ווילעס פלארידע קאושער, וועסט זען איך גיי קומען אויף פון די ערשטע אדער די צווייטע, אמאל די דריטע, כמעט אייביג, טריי עס, איך קום אויף פירסט. קאושער פארם. סאו, דאס קאסט געלט, כ'קען עס נישט אויפגעבן, די זעלבע זאך מיט לעיקוואד האוסט, לעיקוואד האוסט האט נאר די לעיקוואד הייזער, סאו יעצט אז איך זע אז איך ברענטש אאוט, איך האב צוויי הייזער אין מירטל ביעטש סאוט קאראליינע, און יעצט איז דא איינס אין אריזאנע, ס'גייט ווערן צען אמירצעשעם. די ניו יארק ביזנעס, לעצטעס יאר האמער געהאט איין הויז אין וואודרידזש, איינס, די יאר האמער זעכצן, מ'האט צוגעלייגט פופצן הייזער זייט לעצטעס יאר.
ווייסט וואס איך האב ליב פון דיך, זייט ברייער'ס עפיסאד האבן אונז נישט געהאט אזא ביזנעס מאן וואס לייגט אראפ אלעס בטוב טעם ודעת, אזוי אלע דיטעילס קלאר, שארפ, איך האלט מענטשן גייען זיך ארויסלערנען אמעיזינג זאכן דא, דו לייגסט אראפ אזוי סימפל, קאם, רואיג, ער לייגט אראפ גאנצע, א גאנצע ביזנעס, די גאנצע בעק ענד פון א ביזנעס, אפפראנט, דאס בין איך, דאס טו איך, איטס דזשאסט אמעיזינג. ס'הייסט אפענע קארטן. סטרעיט אפ.
איי לאוו איט.
שכוח. טענק יו פאר די קאמפלימענט.
סאו, כ'האב געהערט עפעס וועגן מ'רעדט אזוי ביהיינד די סינס דארט פון ארץ ישראל.
יעס.
וואטס גאוינג אן?
איך בין געווען אין ארץ ישראל יעצט די ערשטע צוויי וואכן פון דזשוליי, און כ'האב גערענטעט א עירביענבי, אויף עירביענבי, מיין מזל, איך האב געזען די מענעדזשער וואס רעדט מיט מיר, ער הייסט דעיוויד, איך האב גערעדט מיט אים און איי עסקט אים, ביסטו שומר שבת? הי סעד יעס. איך האב געזאגט אקעי, איך האב געכאפט א שפראך מיט אים, איך האב געבוקט מיין Airbnb אפאר חדשים צוריק, פאר איך בין געפארן אין מארטש, איך האב געפארן אין דזשוליי, און שוין, און איך בין אנגעקומען, איך זעה עס איז א מורא'דיגע שיינע דירה, אין א גוטע בילדינג, וואס איז זייער גוט אויסגעטייטשט פאר די היימישע.
דירה. א דירה, נישט א הויז, א דירה, און ס'איז א גוטע בילדינג, און ס'איז זייער זייער נאנט צו אלע חסידישע הויפער, הויפן, וואטעווער, און ס'איז נאנט צו די קויסל, נאנט צו די אולד סיטי, און ס'איז זייער. נאנט צו די קויסל? פערטיג. אקעי, גוט, אבער כ'האב מיך געפרעגט, פארוואס זוכסטו צו גיין מיט עירביענב? פארוואס זאלסטו נישט דיעלן מיט אידישע מענטשן? איך פארשטיי נישט, דו ביסט א איד, און דו ווילסט דא גויים זאלן אריינקומען אין דיין דירה? דו קענסט האבן אז דו לייגסט עס אויף Airbnb קומט אלע מיני מענטשן, נישט וואו דו ביסט אינטערעסירט, וואס דו ביסט אינטערעסירט. זאגט ער ער וויל, ער וואלט זייער געוואלט אזוי, אבער ער האט דאך נישט קיין קאסטומערס, מוז ער לייגן אויף Airbnb, ווייל אזוי וועט ער האבן די מערסטע טשענס. ער זאגט אבער ער איז, ער איז פון פרענטש, פון פעריס, ער איז א פרענטש. אינגערמאן וואס האט געמופט קיין ארץ ישראל, ער זאגט מיר, איך האב נאך א חבר ער הייסט אויך דעיוויד און ער האט צוויי דירות אין די בילדינג, יעצט איז שוין דא דריי, כ'האב גערעדט מיט זיי האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס איך בין זייער אינטערעסירט לאמיר אויפמאכן א מענעדזשמענט קאמפאני צוזאמען דו מיט אונז צוזאמען און לאמיר טרייען צו פראמאוטן דאס אויף דיין וועבסייט מיט נאך אנדערע הייזער וואס אונז גיימיר טרעפן. און מען זאל יא טרייען, באט ער האט נאכנישט געוואלט אויפגעבן זיין עירביענבי ווייל ער איז נישט נישט קאנווינסד, סאו האמיר אפגעמאכט ביז ביז דעמאלטס האט ער געלאזט אוטאמאטיק בוקינגס, אן עירביענבי קענסטו בוקן אוטאמאטיק אדער אז די בעה"ב מוז איבערקוקן דיין בוקינג פאר ער געבט הסכמה, ס'איז דא צוויי אפשענס, און זיין זיינס האט געלאזט אנליין בוקינגס, האב איך אים געזאגט דו מוזט קלאוזן אנליין בוקינגס און דו מוזט איבערקוקן יעדע בוקינג, אזוי אז ס'קומט א בוקינג פון Airbnb, נעם עס, אז ס'קומט א בוקינג פון אונז, וועט מען עס נעמען, און אזוי ביז איך וועל האבן מיין אייגענע דירות, למשל איינער וועט צוקומען צו מיר, לא, איך האב א, איך האב א דירה אין ארץ ישראל, איך האב נישט קיין גוטע מענעדזשער, אבער איך האב נישט, איך האב נישט געטראכט אז איך קען האבן מיין מענעדזשער, ווייסטו וואס, איך האב געהערט אז דו גייסט אריין אין דעם, איך קען דיך, לאמיך מיט דיך טרייען. איך גיי נישט אונטערנעמען קיין דירות ביז איך האב א סאלידע מענעדזשמענט טיעם. איך פאר צוריק מירצעשעם צו ארץ ישראל נאך סוכות, און איך האף ביז דעמאלטס, ביז חשוון צייט, וועל איך האבן א מער קלארער בילד. טאמער ס'וועט זיך אויסארבעטן, וועלן מיר האבן בערך צווישן צען צו צוועלף דירות אין איין בילדינג. אין איין בילדינג, די בילדינג האט א בית מדרש, א מענער מקווה, א דיינינג רום וואס מען קען עסן מיט א בד"ץ השגחה, נעקסט דאר איז דא א קימפעטארן, ס'איז דא א קימפעטארן האטעל נעבן, און די מענער קומען אויף שבת, סא זיי האבן א געהעריגע גרויסע דיינינג רום ווי א האטעל, סא סא דאס איז, האב איך געטראכט, פארוואס זאל איך גיין איבער די גאנצע ירושלים זוכן הייזער אין אלע קארנערס, איך וועל האבן א שווערע צייט, די מענעדזשמענט קאמפאני וועט האבן א שווערע צייט קלינען די הייזער, בעסער זאל זיין האבן איין בילדינג, אין איין בילדינג קען איך קאנטראלן, אזוי אז א פעמילי וויל האבן אלע פינף, איינער קומט פאר א חתונה און ער וועט דארפן האבן, וויל ער נישט נעמען פינף דירות אין פינף בילדינגס, סא, ביזדערווייל האט זיך נאכנישט אינגאנצן אויסגעארבעט, באט מען האלט אויף א וועג.
סא דו האסט א מענעדזשער אין פלארידע?
יא.

און ווי אזוי לוינט זיך דיך פאר, דו האסט יעצט אין אריזאנא למשל דו האסט איין הויז, ווי אזוי לוינט זיך פאר דיך צו האבן א מענעדזשמענט קאמפאני דזשאסט פאר איין פראפערטי? איך דארף נישט צאלן דעם מענעדזשער, איך צוטייל מיך די קאמישן מיט דעם, ס'איז דא א מענעדזשמענט קאמפאני שוין דארט, איך דארף ער, יענער מענעדזשער, ער באקומט פון די בעל הבית א מענעדזשמענט פי, און דאס גייט פאר אים. ער באקומט דעי איך לייג נישט מיין האנט אין זיין טאש. און ער איז רעדי צו וועיסטן, נישט וועיסטן באט אינוועסטן זיין צייט צו קענען ווארטן ביז ס'ווערט א געבויטע אינדוסטרי.
די זענען, די בעלי בתים זענען נאר אידן, זיי האבן נאר לעצטנס געקויפט די הייזער אין די יאר, סאו ס'איז נאכנישט דא גענוג היסטערי וואס מ'קען.
למשל ווער ווער וואוינט אין אריזאנע זיך צו קענען מענעדזשען?

ער איז אין טשארדזש פון די אן די גראונד, למשל אז דו געבסט אים א הויז און מען דארף מאכן אביסל קאנסטראקשען, סאו ער נעמט קעיר פון די אלע זאכן, איך בין נישט דארט, מיין דזשאב איז צו מאכן זיכער אז די הייזער זענען פול, אדווערטייזן די גאנצע וועלט, די גאנצע אידישע וועלט זאל וויסן, אה, ס'איז נישט נאר דא פלארידע. לאמיך, איך אז איך וויל קען איך גיין אין אריזאנע אויך. ביי די וועי דו האסט געמענטשענט ארץ ישראל, איך בין נעכטן צופרי צוריק געקומען פון ארץ ישראל. ריעלי? יא, און וועלקאם בעק. אזא אינטערעסאנטע, עליכם שלום, אזא אינטערעסאנטע זאך וואס איך וויל געבן א אפדעיט פאר די עולם, ענק ווייסן נישט, כ'האב עס נאכנישט געשעירט מיט ענק אויך נישט. האסט יעצט געזאגט ביסט געווען אין ארץ ישראל, ניין?
ניין, באט איך וויל זאגן עפעס וואס איז געווען דארט, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך בין געגאנגען צו אלי סטעפאנסקי'ס שיעור. ער איז אין ארץ ישראל? איך דענק ער איז, א שיעור. יא. אין בית שמש. יא.
כ'האב געמיינט ער איז דא. ניין, ער איז אין בית שמש. נאכן שיעור בין איך צוגעגאנגען צו אים, און כ'האב אים געפרעגט צו ער וויל ארויפקומען אלס א געסט אויפן פאדקעסט. יא. ער האט מיך געפרעגט וואס ס'איז, האב איך געזאגט אז אונז האבן, כ'ווייס, כ'האב אים געוויזן אזא סעמפל, גראד האט ער געזאגט יא.

אז ער טוט אויף עפעס, נישט נאר אים, עטץ צוזאמען, עטץ טוטס אויף פאר די עולם, ווייל עטץ האט קריעיטעד אידישע כשר'ע קאנטענט, און היינט איז דא גענוג נישט כשר'ע קאנטענט, און אז מען קריעיט נישט גענוג אידישע קאנטענט, וועט מען גיין קוקן אנדערע קאנטענט, און טאמער ס'איז דא גוטע כשר'ע אינטערסאנטע

אלע דארפן באקומען א שכוח און. און א שכוח פאר דיך פאר סופארטן די קאנטענט. דו ווייסט ער האט גענומען א פעקעדזש פון צוועלף עפיסאדס ס'מיינט די נעקסטע צוועלף עפיסאדס גייען אונז האבן אן עד אויף די פאדקעסט און ביי די וועי זאלסט וויסן חיים האט הייזער וואס קאנטרעקטס פאלן נישט דורך ער האט יעצט עקסטענדעד פאר נאך צען עפיסאדס.

באט ס'איז געווען א בוקינג פון אן אינשורענס קאמפאני, דאס מיינט איינער האט געהאט א פייער אין זיין הויז און מ'האט געמוזט ארויסמופן, סאו די אינשורענס קאמפאני האט באצאלט, דאס איז געווען אין פלארידע אין אונזערע נעיבערהוד, האט זיי האבן באצאלט צו, דו קוקסט ס'איז זייער סטרעינדזש, דו האסט עס אויך. ס'איז זייער אינטערעסאנט ווייל מיין נעקסטע קוועשאן גייט זיין זייער אינטערעסאנט פאר דיר.
אקעי לאמיך אזוי ענדיגען דעמאלטס, א יעדע מענטש וואס האט אן אינשורענס פאליסי אויף זיין הויז, אדער ער וואוינט אין א דירה, אז דיין דירה איז נישט יוזעבל ווייל מאלד, וואטער דעמעדזש, פייער, לעטס דזשאסט פיק די מאוסט אימפארטענט, די אינשורענס קאמפעני מוז באצאלן פאר דיך צו גיין וואוינען ערגעץ אנדערש. ער קען דיך נישט לאזן אויפן גאס. סאו, טאמער א גאנצע משפחה האט נישט וואו צו גיין, האט מען גערופן פלארידע קאושער ווילאס און מען האט געפרעגט, האסט דו א הויז וואס קען אננעמען די פעמילי, איך האב געדארפט זוכן, קודם כל ס'איז געווען דורך די היי סיזען, האב איך געדארפט ארום, ס'איז געווען נאך צייט ווי איך האב נאך געקענט מופן, ווער וואס איך האב געהאט אין יענע הויז, מופן פאר א צווייטע הויז, זאל קענען אויפמאכן א פיר מאנט, לכתחילה ס'איז נישט געווען פיר ס'איז געווען דריי, מען האט עקסטענדעד נאך א חודש, ס'איז געווען. בערך, איך טריי צו געדענקן, זעכציג טויזנט דאלער האט די אינשורענס קאמפאני באצאלט, באט ס'איז נישט נאר אין פלארידע, ער האט פריער געמענטשענט א סטארי פון לעיקוואוד וואס איינער האט געמוזט ארויסגיין פון זיין הויז, איך זאג א אנדערע מעשה, טאמער איינער מוז ארויסגיין פון זיין הויז אין לעיקוואוד אדער אין מאנסי, אדער אין קרית יואל, עניוועיר, פארוואס? וועגן א קאווערד ריזען ווי ער דארף גיין.
אפילו נישט פאר א קאווערד ריזען, ער וויל פעינטן זיין הויז אויך, ער וויל סקרעיפן. ער וויל סקרעיפן, באט נישט יעדער וויל זיך ערלויבן ארויס צו מופן פון זיין הויז פאר א חודש אר טו ווייל דעיר דואינג קאנסטראקשען, באט למשל איינער וואס קען זיך יא ערלויבן

דו גייסט אין א הויז יור עקספעקטעד טו דו איט יורסעלף, ס'איז דא א וואש מאשין, ס'איז דא דעטערדזשענט, ס'איז דא אלעס וואס דו דארפסט, סאופ און סופלייס, נישט נאר דעם, דא. און ס'איז דא א צווייטע סעט לינען, נישט נאר די לינען וואס ליגט אויף די בעט, א יעדע הויז האט אין די קלאזעט א צווייטע סעט לינען, ס'איז אמעזינג!
מיט מיט האנטוכער, מיט אלעס וואס מ'דארף, און א וואש מאשין, למשל אז דו גייסט פאר צוויי וואכן, יו דאנט עקספעקט טו וואש, אז דו ווילסט וואשן דיינע לינען יעדע צוויי טעג, וואש עס. אז דו ווילסט בעטן א גוי ער זאל קומען ווייל דו קענסט דיך ערלויבן, נאו פראבלעם, וויל דו איט פאר יו. וואס איז עמעזינג איז אז וואס איז, דו האסט געפרעגט פריער וואס איז דער פארט פון די קאמפעטישן, דער מענטש האט אויסגערעכנט יעדע סינגל דיטעיל וואס א מענטש דארף האבן פאר א סטעי ער זאל קענען אלעס טון אליינס אדער האבן איינער זאל עס טון פאר אים, יעדע מין סערוויס ס'איז לאקזשערי נישט אז לוקסוס אז יעדע הויז איז אזוי פענסי ווייל נישט יעדע הויז איז אזוי פענסי באט ס'איז געטוהן פאר דיר דו ווייסט וואס דאס מיינט אז דו קענסט דיך אויפפאקן למשל כאילו דו דיסיידסט איך קום אראפ פאר שבת דו געבסט מיך א טעקסט א קאל ס'איז היינט מיטוואך איך וויל קומען פאר שבת האסט יא כ'האב אוועילעבל כ'וויל קומען פאר דריי נעכט פאר פיר נעכט דו קענסט אהיים גיין, דו פאקסט איין דיין שטריימל, דיין בעקעשע, פאר זאכן וואס דו דארפסט פאר שבת, מיט אביסל וועש, און קליידער, און דו קענסט גיין. דו דארפסט נישט גארנישט טון. דו ווילסט ווא. האסט נישט גענוג גענומען, האסט נישט גענוג גענומען וועש, האסט א וואש מאשין. האסט נישט, דו דארפסט, האסט פארגעסן עפעס? ס'כמעט נישט דא עפעס וואס דו האסט פארגעסן וואס דו קענסט נישט באקומען און וואס איך קען דיר נישט געבן. סאו, איך האב צוגעשטעלט, איך האב פארשטאנען, איך האב צוגעשטעלט די סערוויס, און נישט נאר דעם, דו וואקסט ארויס פון דיין הויז, דו גייסט צו אדער JFK, אדער לאגוארדיע, אדער נוארק, די פלייט נעמט בערך ווייניגער ווי צוויי אהאלב שעה, כ'רעד נישט וועגן דעלעיס, באט א מענטש קען אויפשטיין אינדערפרי, זיך נעמען, אויפשטיין פרי, נעמען א זעקס אזייגער פלייט, וואס איז ניינטי ניין פוינט ניין ניין פערסענט אן טיים, און זיין אין נארט מיאמי ביעטש ניין דרייסיג, אריין וואקען אין קהל חסידים, מיט א געהעריגע מקווה, און דו האסט אלעס ביי די הענט, און נאכדעם גייסטו אהיים און דו עסט א נארמאלע פרישטאג, און אז דו ווילסט גיין לערנען נאכמיטאג, ווייל דו ווילסט נישט פארפעלן דיין דף היומי, גיי, מיין פוינט איז, איך האב צוגעשטעלט א פלאץ ווי דו ווילסט זיין א איד, דו מוזט דיך נישט טוישן דיין סדר היום קיין כהוא זה, גארנישט פון דיין אז דו ווילסט זיין א פרומער איד און ווילסט אויפהאלטן דיין סקעדזשול ווי דו האלטסט אויף אין בארא פארק, קענסטו אויפהאלטן דא אויך. איך האב נאך א קוועסטשען פאר דיך, וואס
איז וועגן

ער האט געדינגען, איך מיין ער האט געדינגען צוויי הייזער, דעט וואס די סטארי, זיי האבן געדינגען צוויי הייזער אויף די זעלבע בלאק. אקיצור, נייס פיפל, איך האב אים געזעהן אין בית מדרש, פיין. ביינאכט, צוועלף אזייגער ביינאכט, באקום איך אזא טעלעפאן קאל וואס איך האב יעצט געזאגט, אז דער איז א פארטי גאואינג אן אין דיס און דיס האוז, און זיי האבן געמאכט הבדלה מיט אויף א לאוד ספיקער, קארלבאך סטייל, און מען האט נאך געברענגט נעיבערס און אנדערע מענטשן פון מיאמי, איבעראל, ער האט געמאכט א פארטי, און יו נאו, מעיקינג א יוזש אמאונט אוו נויז, מען גייט רופן די פאליציי, יו נאו, סאו, באט, ס'מאכט זיך זעלטן אזא מעשה, באט, מאוסט פיפל פארשטייען אז דו קענסט זיך נישט אנצינדן לאוד מוזיק אפילו ס'איז אידיש.

באט רוב מענטשן זענען גוט, און איך זאג דיר די אמת, איך פארשטיי אז מיין ניטש איז דיעלן מיט מיינע ברודערס און שוועסטערס, דאס איז מיין ניטש, אנישט וואלט איך נישט געהאט קיין ביזנעס.
ווי ביסטו אויפגעצויגן געווארן?
ווי בין איך אויפגעצויגן געווארן? געבוירן געווארן אין בארא פארק באט אויפגעוואקסן אין פלעטבוש.

מיי פוינט איז, ווי האט מען מיך געשיקט אין חדר? ווען איך בין געווען אין חדר, איך בין געווען דריי יאר אלט, וואו האט מען מיך געשיקט אין חדר? עס איז געווען סטאלין, עס איז געווען סטאלין, עס איז געווען חתן סופר, עס איז געווען בית שמואל, געדענקסט נאך בית שמואל אויף צוועלעפטע עוועניו? און עס איז געווען יגדיל תורה. עס איז געווען סאטמאר, באבוב, באט, מיין טאטע האט מיך געשיקט אין סאטמאר, סאו האט מען מיך געשיקט אין גער, ווייל גער, יגדיל תורה, נאך געווען פון די מאדערעט

חסידישע קאזינס, פעמילי.
סאו דו ווייסט, ס'איז איינגעזאפט אין דיר וואס די חסידישע ניד איז.
קארעקט. פערטיג. און איך מיין אז די עולם האט יו נאו ספעציעל מענטשן, זיי האבן ליב צו דיעלן מיט מיך, איך רעד זייער שפראך. און למשל אז דו וואלסט מיך נישט געזען, וואלסטו געטראכט אז אזא מענטש מיט א קלין שעיווען קען רעדן אזא גוטע אידיש?
איך זאג דיר באמת, איך האב דיך געזען דאס ערשטע מאל היינט. יא. איך האב געמיינט אז ער איז א חסידיש יונגערמאן מיט א שטריימל. די וועג ווי אזוי אונז האבן גערעדט, איך האב געוואוסט, איך האב געדילט מיט דיר, איך זאג דיר, איך האב מיך באמת גענארט, ווייל איך האב געמיינט דו וואוינסט אין לעיקוואד. יא. דעטס נאמבער וואן. איך האב געהאלטן אז דו ביסט א לעיקוואד יונגערמאן וואס גייט מיט א שטריימל, מיט, ווייסט, דאס.

ער געבט מיך איידיעס, ער האט מיך געזאגט זייער אסאך זאכן וואס איך האב, וואס מען האט ריסטראקטשערד אין די עפיסאודס איז געקומען פון זיין פידבעק, און אונז האבן זיך געטראפן די ערשטע מאל דא אין בארא פארק, און איך טרעף אים, יא, און איך טרעף אים איך בין לייק, אהה? דאס איז די גיי?
אמת, לאמיך קאלן נאכאמאל זען טאמער דו הייבסט אויף. נישט נאר דעם, איך בין איך בין גאנץ א גוטער בעל תפילה, איך דאווען אמאל, איך דאווען פארן עמוד, יא, סאו איך זאג דיר אז דו וואלסט מיר געהערט דאווענען פארן עמוד אזוי מיט די טלית איבערן קאפ, און דו זעסט מיך נישט, וואלסטו קיינמאל נישט געטראכט אז אזא מענטש קען. סאו זעסטו, דו וואטשסט די שאו, וויל איך דיר זאגן, דו קענסט אויסזען וויאזוי דו ווילסט,

א הויז, איך איך זוך יעצט, איך האב אפאר דאלער וואס איך וויל אינוועסטן אין א הויז, וואס האסטו פריער, עפעס האסטו געהאט געמענטשנט? איך האב געמענטשנט פריער אז די מארקעט איז געווארן ווי נישט יעדע האט די געלט זיך צו גיין קויפן א הויז, למשל אז דו ווילסט, אז דו האסט יא אביסל אינוועסטמענט אינקאם און דו ווילסט גיין קויפן א הויז, למשל, אז דו קויפסט א הויז פאר פֿינף הונדערט טויזענט דאלער, און דו מוזט ארויס אראפ לייגן א הונדערטער, צוואנציג פראצענט, פארגעס וועגן רענאוועישאנס און סטאף, רייט? אז דו האסט א הונדערט טויזענט דאלער, און דו האסט די געלט צו מאכן די רענאוועישאן, איז עס גוט צו דיר צו טון אליינס. באט אז דו האסט נישט, למשל אז דו האסט די הונדערטער אראפצולייגן, און ער האט די הונדערטער צו מאכן די רענאוועישאנס, מאכט סענס צו מאכן א שותפות. באט דא רעדט מען וועגן צוויי. וואס טוט מען ווען מ'וויל מאכן מער שותפים? פיר? צוואנציג? הונדערט? ס'קען זיין די זעלבע קאנצעפט. האב איך געמאכט אסאך אינוועסטיגעישן אין די מינע אינדוסטרי. האסט געהערט אמאל פון פרעקשענעל אונערשיפ? מוז נישט זיין הייזער, עניטינג, האסט געהערט פון די קאנצעפט? פרעקשענעל אונערשיפ, דו קענסט אונען א סטאק אז דו אונסט עמעזאן, עמעזאן טרעידט היינט פאר הונדערט פֿינף און דרײַסיק בערך א סטאק, א שעיר, אז דו ווילסט קויפן א חלק פון עמעזאן שעיר, נאר צען פערסענט פון א שעיר, מוזטו נאר לייגן דרײַצן אהאלב דאלער, און דו ביסט א אונער פון צען פערסענט פון א שעיר. עס האט זיך געמאכט אפאר קאמפאניס אין די גויאישע וועלט, אין די ריעל עסטעיט אינדוסטרי, און נישט נאר אין די ריעל עסטעיט אינדוסטרי, אין די קאלעקטעבל אינדוסטרי, וויין, טייערע וויין, ספארטס מעמאראביליע, ארט, ווי איינער וויל קויפן א פעינטינג וואס קאסט צען מיליאן דאלער, ער קען נישט קויפן א פעינטינג פאר צען מיליאן דאלער, באט ער קען צאלן איין מיליאן מיט נאך צען מענטשן. איז האב איך געזען אז ס'איז דא קאמפאניס וואס האבן דאס שוין געמאכט אין די גויאישע וועלט, אזוי ווי איך האב באמערקט למשל לכתחילה די גאנצע ביזנעס פון פלארידע קאושער ווילעס האב איך געזען אז עיר בי ענד בי, VRBO, מיט די אנדערע קאמפאניס מאכן עס האב איך געטראכט מען דארף האבן פאר די אידן, פארוואס זאל זיין נאר עיר בי ענד בי פאר גוים, אונז דארף מען דאך האבן דאס, האב איך געטראכט אז אונז קען מען מאכן די זעלבע זאך למשל אז איינער האט א וועקעישאן הויז און ס'איז ווערט א מיליאן דאלער רייט און למשל ער וויל עס פארקויפן אבער אפשר טראכט ער ווייסטו וואס? איך דארף נישט פארקויפן די גאנצע הויז, איך וויל נאר פארקויפן האלב פון מיין הויז, איך בלייב מיט האלב, אדער דו האלטסט מיט? מען קען מאכן אויף א וועקעישאן האוז, וואס איך זאג יעצט, די פראדוקט עקזיסטירט שוין. וואס אונז מאכט מיר איז גייען מיר עס מאכן בעסער און פאר די אידישע מארקעט. וויאזוי הייסט עס? די קאמפאני הייסט איד וועסט. אהא. איד וועסט? איד וועסט. נישט וועסט. נישט א וועסט, איד וועסט, לייק YID וועסט. אינוועסט. אינוועסט וויט איד וועסט. איד וועסט, א איד זאל אינוועסטן. ס'איז אזוי למשל א הויז וואס איז ווערט אזויפיל און אזויפיל געלט, און מ'קען זיך צעטיילן א יעדער העט האבן אן אפערטוניטי

דאס מיינט א יונגערמאן וואס וויל, איך געב דיר א משל, היינט די קאמפאני וואס איך רעד, די גוי'אישע קאמפאני, היינט האב איך אינוועסטעד אין פיר פון זייערע הייזער, כ'האב אינוועסטעד זעכצן הונדערט דאלער, פיר הונדערט דאלער אין א יעדע הויז, ס'איז אין פיר אנדערע מארקעטס, אין פיר אנדערע שטעט, און די ריסק איז זייער זייער זייער דיווערסיפייד. ווייל למשל איינער קויפט, איך גיי צוריק צו די זעלבע למשל וואס איך האב געזאגט פאר דיר אז דו ווילסט קויפן א הויז אנשטאטס אראפ לייגן א הונדערט טויזענט דאלער פאר איין וועקעישאן הויז, למשל איך גיב דיר, דו קענסט לייגן צען טויזענט דאלער אין צען צען וועקעישאן הייזער, געמענעדזשט ביי לאקזשערי קאושער ווילאס, און דו ווייסט, די ריסק איז לעס, ס'איז א דייווערסיפייד ריסק, דו קענסט קויפן א חלק פון א פראפערטי אין לעיקוואוד, א חלק פון א פראפערטי אין אריזאנע, א חלק אין פלארידע, די קע ווי איך האב דיעלס, ווי ס'גייט זיין דיעלס, קענסט קויפן א חלק, וואס איז די ריסק? זייער מינימאל, איך זאג נישט אז ס'איז נישטא קיין ריסק, אבוויעסלי א יעדער דארף עס איבערקוקן די פראספעקטוס, שיקן פאר זייער לויער, זייער אקאונטענט, באט בעיסיקלי די קאנצעפט פון נעמען א וועקעישאן הויז און צוטיילן אויף חלקים, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין טיים שעיר, דו קענסט, דו האסט נישט קיין רעכט צו קומען דארט איינשטיין, דו האסט נאר א רעכט פון די רווחים, פון מאכן געלט, פון מאכן געלט, דו קענסט נישט זאגן איך וויל קומען, דו ווילסט קומען מוזטו צאלן ווי די, אזוי ווי די אנדערע, דו ביסט א חלק, דו ביסט א שותף אזוי ווי עווריבאדי עלס. וואס טוסטו ווען דיין. סאו, דזשאסט פינישינג אן דיס, בעזרת השם, איך האף בערך א האלבע יאר פון יעצט גייט מען.

יו מעיד א דיעל אן א האוז? יו מעיד יור ריסערטש בעפאר דעט און דו האסט געוויסט אז דו גייסט ס'איז א גוטע עריע און ס'לאקעישן אלעס.
באט באטאם ליין איט דאזענט רענט.
באטאם ליין עפטער טרי מאנטס יו סי יור סטאק. איט דאזענט רענט. ענד יו העוו א קאנטרעקט פאר טרי יערס. איך האב נישט א קאנטרעקט פאר איך איך האב אונז האבן מיר נישט אזעלכע דיעלס איך צאל נישט רענט פאר א איך צאל נישט רענט פאר די באלעבאטים. די בעל בתים וואס איך האב, ארבעטן זיי ווערן באצאלט נאר אויף קאמישן, אז איך פארדינג נישט דאס הויז ווער איך נישט באצאלט.
סאו אין אנדערע ווערטער יעדעס מאל ווען איינער לאמיך זאגן אז איך האב פֿערצן פֿופֿציק סעווען, פיפטי סעווענט סטריט לאמיר זאגן איך קליק אויף דעם הויז דארטן דאס אז איך וויל עס האבן דארפסטו קאלן דעם מענטש פרעגן צו ס'איז עוועילעבל?
ניין ניין זיכער נישט. ס'איז דא א קעלענדער. די בעל הבית קען נישט, אז די בעל הבית וויל זיינע אייגענע דעיטס נעמען פאר זיך, דארף ער אנרופן אדער זאגן ער האט א עפפ וואס ער קען אויסבלאקן דעיטס פאר אים. אה, אקעי, סאו דיס איז האו איט ווארקס. יא, באט טאמער ס'איז שוין דא א בוקינג, למשל איינער האט שוין געבוקט שבת פרשת נח, קען נישט די בעל הבית זאגן איך קום פרשת נח. פרשת נח איז געבוקט, דו האסט נישט, דו קענסט נישט קומען פרשת נח. סאו בעסיקלי איז עס די הויז ווען ס'איז עוועילעבל דעמאלטס קענסטו עס רענטן, עס מיינט אז ער קען נעמען, די אונער קען האבן פאר זיך וועלכע דעיטס ער וויל. אה זיכער, ס'איז זיין הויז, ער קען טון וואס ער וויל. אקעי, יעצט, דו פילסט אז דו.

אז דו ווילסט נישט זיין מיט אונז, דו מוזט פארשטיין אז א ביזנעס מאן, ר' משה, איך וועל נישט זאגן זיין לעצטע נאמען, אז די ערשטע יאר, דו דארפסט קוקן אויף דעם אויף א צוועלף חדשים, דו קענסט נישט קוקן, אונז זעמיר נאכנישט אפילו דורכגעגאנגען דריי חדשים, וויאזוי ווייסטו וואס עט זיין אין א חודש פון יעצט, טאמער איינער וועט דארפן דיין הויז פאר א חודש אדער פערציג טעג, און דאס עט אויפמאכן פאר די אלע טעג. דו דארפסט נאר האבן הונדערט צו הונדערט צוואַנציק נעכט א יאר וואס ס'זאל ווערן געדינגען וואס דו זאלסט מאכן מער געלט ווי דו וואלסט געמאכט פון א לאנג טערם טענענט. הונדערט צוואַנציק טעג א יאר, דאס מיינט א דריטל פון די יאר, און די הויז קען בלייבן ליידיג צוויי דריטל פון די יאר און ער וועט מאכן מער געלט ווי א לאנג טערם טענענט.
אהא. סאו דער מענטש וואס מאכט א דיעל מיט דיר קען נישט טראכטן אויף צוויי דריי חדשים איך וויל אנהייבן צו זען געלט זאל זיך גיסן. רייט, ער מוז עס פארשטיין, און מען האט געמאכט אן אינוועסטמענט אין אים, ער האט געספענדט געלט אויף פיקטשערס, ווידיאוס, וואלק טרוס, דראון שאטס. ווער לייגט אריין די אלע פורניטשער וואס ליגט אינעווייניג, דער אונער אדער ענק?
די בעל הבית צאלט פאר אלעס, ס'דא בעל בתים וואס טוען עס אליינס, אדער ס'דא וואס דעי הייער אס. צו מאכן די סטעידזשינג, פורניטשער, און טשארדזשן מיר עקסטער פאר דעם, ס'איז נישט פארט פון דעם. אדער ברענגסטו מיר א קאמפליטעד פראדוקט, אדער ברענגסטו מיר א פראדוקט וואס איך דארף קאמפליטן.
אין ענקערע הייזער האב איך געזען אסאך זאכן וואס נאכדעם האב איך עס געקויפט אין מיין הויז. וואס? ס'איז געווען איין, עס האט געהאט א טשעסט פון וועיפער. יא. און מיין ווייב האט עס מורא'דיג געפאלן.

האסט אמאל געזען דאס? קענסטו קויפן מיר גייען שיפ איט טו יור האוז, מען קען קויפן, קענסט קויפן די בעט. קענסט קויפן די בעט. באט. ס'איז דא נאך איין קוועשן וואס איך האב נאך? יא, נאר איינס? נאר איין קוועשן נאך, כ'האב שוין פארגעסן, לאמיך מיך דערמאנען, יא. ווי אדווערטייזטו? רוב.

איך האב געמופט קיין פלארידע, דער מענטש זאגט מיר, איך האב געמופט קיין פלארידע, איך האב געוואוינט אין סטעטן איילענד פאר פינף צען יאר, איך האב יעצט האב איך געמופט קיין פלארידע, און איך האב געטראכט צו פארקויפן, באט איך וויל נישט פארקויפן, איך וויל עס לייגן מיט דיר, קענסטו גיין קוקן מיין הויז? איך האב געזאגט, פונקט נעקסטע וואך גיי איך זיין אין ניו יארק, איך האב געדרייווט פון מיאמי ביי די וועי, יא, איך האב געדרייווט זונטאג, איך האב געהאט צוויי חתונות. די וואך צוויי חתונות א בר מצוה מארגן א שבת שבע ברכות אקיצור טיקעטס ווער פייוו הונדרעט דאללערס אפיס און איך האב געדארפט רענטן א קאר דא פאר צען צוועלף טעג נאך פופצען הונדרעט דאללער סאו ווי דראוו סאו ס'האט מיר געקאסט דרײַ הונדרעט דאללער געז וואן וועי בערך אקעי. האב איך געטראכט צו גיין צו דעם מענטש, איך האב געטראכט איך גיי זיין אין ניו יארק, שוין, בין איך אראפגעגאנגען צו די הויז, איך האב געקוקט די הויז, צוזאמען מיט מיין ווייב, ס'איז זייער א שיינע הויז, און מ'האט אדורך געשמועסט די גאנצע זאך אויפן פאון, און אם ירצה השם, מ'איז נאך סוכות, ימים טובים צייט, גייט ער האבן אלע זיינע פרייוועט זאכן, זיינע זיינע זאכן אינדרויסן פון די הויז, און ס'גייט ווערן א הויז, א, יעצט, מענטשן גייען אנרופן,

וואס איז למשל די געלט וואס אונז גייען מאכן מיר גייען מיר מאכן די ערשטע יאר למשל אויף קאמישן, דאס גייט צוריק אריינגעוועסטעט אין די ביזנעס, פריער האסטו מיך געפרעגט פארוואס אין סקאטסדעיל למשל ס'איז ווערט פאר דיר צו האבן איין הויז, איך גיי נישט מאכן קיין געלט פראבעלי קיין ערשטע יאר, ווייל אלע קאמישנס וואס גייען אריינקומען גיי איך צוריקלייגן אין אדווערטייזינג. באט וויאזוי ווייסטו וועלכע עיריעס צו גיין נעקסט? ס'איז דא אזויסאך עיריעס. איך נעם נאר נעבן א שול. די הויז איז נעבן א שול, ס'איז צוועלף פופצן מינוט וואק פון א שול. כ'פארשטיי, באט דו גייסט יעצט למשל סאוט קאראליינע, סאוט קאראליינע ווערט געבוקט אפילו טאמער ס'איז לעבן א שול? ס'ווערט. ס'איז א ריסק וואס דו נעמסט. באט ס'איז נישט, ס'איז אמת'דיג נישט קיין ריסק פאר מיר, ווייל איי דאנט טעיק עני ריסק וואטסאועווער.
איט סאונדס לייק מאר אוו א פלעיס דעט פיפל וואוד.
די אונער איז טעיקינג אלל די ריסק.

לאמיר זאגן דו האסט די צוויי הייזער אן קיין פול, באט וואס טוסטו ווען איינער דארף יא א פול? מיינט אז די עיריע. גיי איך דיך ענטפערן, א מענטש וואס דארף האבן א פול גייט נישט גייט נישט דינגען די מירטל ביטש הויז, ער גייט עס נישט דינגען. ווייסט ווער מיינע קאסטומערס זענען פאר די מירטל ביטש? רבי'ס. רבי'ס וואס ווילן אוועק גיין פאר א וואך צוויי, ס'נעמט צען שעה פון בארא פארק צו פארן, זיי האבן דארט כשר'ע עסן,

ווי אונז נעמען אן א עריע דאס מיינט ס'האט א גוטע טשענס צו זיין סוקסעספול. למשל כ'וועל דיך געבן נאך א עקזעמפל, למשל ארץ ישראל יעצט יא, וויאזוי ווייסטו צו ארץ ישראל גייט זיך אויסארבעטן אין טערמס פון... איך ווייס נישט, באט איך ווייס אז יעדער וויל פארן קיין ארץ ישראל, און איך, באט איטס א קאמפעטיטיוו מארקעט,

ער ספענד שוין צוויי אהאלב טויזענט אויף זיין טיקעט, ער ספענד שוין אויף א קאר אפאר הונדערט דאלער, ער ספענד שוין, דא לאקעל אין אמעריקע אויב איך גיי צו מירטל ביעטש קאסט מיך נישט קיין טיקעט אזוי סאך, קאסט נישט קען איך עס אינוועסטן אויף די רענטל, דארט האב איך שוין אינוועסטעד פארדעם אפאר טויזענט דאלער ביז איך קום אן צו די רענטל, סאו אויב דו האסט א עקספענסיוו רענטל. פיין, פיין, ער געט עס אבער, אין איזראעל, און ס'איז דא. צווישן די מינע מענטשן פון וואס דו רעדסט און די מינע מענטשן וואס ער רעדט איז דא זייער אסאך מענטשן. באט ס'איז סאך מער א לאקזשערי מארקעט אין די איזראעל מארקעט דען אין מירטל ביעטש.
ניין! ס'איז דא אסאך מער לאו, מאוסט פיפל אר נאט לוקינג טו ספענד סאו מאטש, זיי רוב מענטשן זוכן א דיעל, ספעשעלי אונזערע היימישע אידן זוכן א דיעל. באט ס'דא גענוג מענטשן וואס ווייסן אז איי'ם ריעלי נאט לוקינג פאר א דיעל, איי'ם לוקינג פאר פעבילעס סערוויס.
איך וויל אנקומען רואיגערהייט, איך ווייס איך האב עס און פארטיג. איך וויל וויסן אז וואס מ'האט מיך צוגעזאגט גייט דארט זיין, גייט דארט זיין אין די דירה. אז מ'האט מיך געזאגט ס'דא א האט פלעיט, וויל איך אריינוואקן אז ס'איז דא א האט פלעיט און ס'איז דא א טשייניק און ס'איז דא דישעס און וואס.
איך האב א מורא'דיגע פראבלעם, איינער זאגט מיר אז ער איז אריינגעקומען, ער שטייט אין א גראסערי,

אידן זענען געווייערט. מען מוז האבן א דיעל. דיעלס. איך איך האב דיך געזאגט א קאנסעפט וואס איז וואס איך האלט דאס א מורא'דיגע וויכטיגע זאך פאר די עולם צו הערן א אינטערעסאנטע זאך. די אידישע וועלט איז נישט אריינגעטון אין א סערטען ספארט אדער אין א סערטען זאך וואס אונז זעמער גוט. פאר עקזעמפל, יעדער ווייסט אז אין אמעריקע איז דא בעיסבאל, ס'דא אין קאנאדע איז דא האקי,

ס'דא וואס האבן באט. ס'איז נישט פענסי, ס'איז ספארטי. איך זאג. וואטעווער יא. צו גיין, דער'ס סאו מעני טינגס וואס גוים ספענדן געלט אויף, וואס א איד טראכט נישט אפילו צו ספענדן געלט דערויף. ס'איז נישט ווערט פאר אונז. איינער פון די זאכן, באט אונז האבן ליב א גוטע דיל, און דער'ס נאו קוועשן, סאמבאדי דעט בוקס וויט אס, הי'ז בוקינג טען נייטס, הי'ז גאנא געט א נייט פרי. יא, יא, נארמאל. יוזשעלי, ס'ווענדט זיך ווען. אין די אף סיזען, ווען איך האב מער פלעקסיביליטי, בין איך סאך מער דזשענערעס, עספעשעלי איף איטס א גוד קאסטומער, למשל, ער האט געבוקט פאר מאנדעי, און איך קען אים זאגן אז יו קען קאם סאנדעי נייט פאר פרי, יו נאו, סאמטינג לייק דעט.

יא האסט דאך געמיינט שוין פריער ביסט געגאנגען מיט איר קוקן די דירה אויף וויפיל זיי האלטן. א ארבעטער וואלט נישט געמאכט וואס זי מאכט פארשטייסט און מיך אויך. די גרעסטע פייט וואס איז אין סאמבער איז פארוואס איך ענפער אימעילס אזוי שפעט ביינאכט. דאס איז איר גרעסטע פראבלעם. איך זאל נישט ענפערן אימעילס שפעט לייק עפטער ניין אקלאק דאונט ענסער אימעילס און איך זע א אימעיל עלף אזייגער און איך זע ספעציעל טאמער ס'איז פון עימיצער וואס איך קען און איך ווייס אז ס'איז א שנעלע ענפער ענפער איך. און זי וויל איך זאל נישט.
יעצט סעפערעיט ביזנעס ענד האום לייף. די האסט א די האסט א פארטנער אדער? מיין ווייב, ער האט געזאגט זיין ווייב. און די אייבערשטער. נאו ביסיידס ביסיידס. אין לעיקוואוד אין לעיקוואוד אין לעיקוואוד מיר האבן נישט גערעדט וועגן דעם אין לעיקוואוד האב איך פארקויפט א חלק פון מיין ביזנעס איך האב פארקויפט איך בין א מיינאריטי פארטנער יעצט אין לעיקוואוד איך האב פארקויפט די גרעסערע חלק פאר מיין מענעדזשער מיט איר מאן וואס בעסיקלי זי האט נישט געוואלט ארבעטן פאר מיר מער אויב איך מאך איר נישט קיין פארטנער, סאו עס איז געווען צו וועליובל צו פארלירן, און איך האב געטראכט אז דעטס די וועי טו גאו, און טאמער, און איך האב דעמאלטס געהאט איין פראפערטי. ביגער קאמישן וואזנט. ניין, איך האב נישט געקענט לויפן די ביזנעס אן איר, און איך וואלט געדארפט. טרעפן נאך א מענעדזשער אזוי גוט ווי איר וואלט איך נישט געטראפן אן איר
וואלט איך געדארפט אן עסק.
און זי עקזעקטלי און זי וואלט געוואלט עקזעקטלי סאו האב איך געמאכט א גוטע דיעל פאר ביידע זייטן זיי זענען העפי איך בין העפי די ביזנעס איז געוואקסן זייט דעמאלטס און און זייט דעמאלטס האב איך צוגעלייגט די פופצן הייזער אין ניו יארק.

דאס איז אריינגערעכנט די קלינינג פי, אינשורענס.
דו האסט אויסגעלאזט, דו ביסט גראד געלאפן צו די פרייז. דאס, כאילו, דו האסט פארפאסט א וועליובעל, עמעזינג, דזשיניעס פוינט וואס דער מענטש האט געזאגט וואס איז אזוי אקעגן יעדע היימישע איד וואס טוט ביזנעס אז איך בין אזוי אינספייערד וואס ער האט יעצט געזאגט.
איך בין גרייט צו הערן.
ער האט גענומען א ביזנעס. וואס ער האט געבויט, געהאט א טאפ מענעדזשער עמפלאי וואס ער האט ארויפגעבויט צו זיין דער וואס פירט אן די גאנצע ביזנעס, האט ער אים געזאגט אז ער וויל ווערן א פארטנער, אדער ווערן א פארטנער אדער ארויסגיין, אינסטעד פון זאגן איך דארף דיך נישט האבן דאס, איך גיי עס איבערבויען פון פריש. און ווייזן איגאאיסטיק אז איך, דו מיינסט דו גייסט מיך סטראשענען און נעמען מיין ביזנעס, דער מענטש איז געגאנגען און אוועקגעגעבן א גרויסע חלק פון זיין ביזנעס פאר זיין עמפלאי, און געזאגט אז אזוי גייט דאך די ביזנעס זיין מער העלטיער פאר מיך, נישט פארקויפט, וואטעווער, א פארטנער, און אזוי גייט עס זיין. יו דיד גיוו איט אפ. יא, נישט פולי, באט יא. וויאזוי זאגט מען גיוו איט אפ? אויפגעגעבן.
איך בין נאך אלץ אינוואלווד און מענטשן די בעל בתים ווילן נאך וויסן אז איך בין דארט, סאו די נעקסטע פאר יאר, איך בין אינוואלווד און איך האלט און איך האלט איך טו נאך אלץ די מארקעטינג און איך מאך זיכער אז די די הייזער זענען פול, בלי עין הרע ס'איז זייער זעלטן אז אונז זעמער נישט סאלד אוט פאר שבת. בלי עין הרע. ביוטיפול. זייער זעלטן אז אונז זעמער נישט סאלד אוט פאר שבת. למשל ווי יעצט נאך סוכות פון פרשת בראשית ביז פורים, די גרויסע הויז, איך וואלט געווען שאקט אז ס'בלייבט איין וואך ליידיג. ווייל ס'דא זייער גרויסע משפחות, כאילו, ווי גרויס איז דיין משפחה? מיט אלע געשוויסטער מיט קינדער? עטס ווילט אלע אוועקגיין? איטס נאט סאו עקספענסיוו, אז מ'גייט פופציג מענטשן איטס נאט סאו עקספענסיוו. סאו נאר פאר די פוינט וואס דו האסט יעצט געזאגט פון אוועק געבן א פארט פון די ביזנעס כדי עס זאל זיין מער העלטי, און דו האסט געזאגט דו האסט אינוועסטעד מער אין די ניו יארק הייזער, האסט געהאט מער צייט און דו האסט געקענט אויפבויען די ניו יארק פארט דערפון, האסט געמאכט סיי אין לעיקוואד, אפילו א קלענערע קאמישן, באט האסט אויפגעבויט פאר דעם ניו יארק, איי טינק דאס אליין

ס'דא קאסטומערס וואס ווערן באליידיגט אז זיי שיקן א אימעיל ביינאכט און מען ענפערט נישט, באט זיי מוזן, זיי פארשטייען נישט אז ס'איז נישט קיין טווענטי פאר האוער ביזנעס. זיי באקומען אן אוטאמעיטעד אימעיל.
ניין, אז מען שיקט א קוואוט, אז מען שיקט פאר א קוואוט יא, באט אז איינער שיקט האלאו איי עם אין האוז נאמבער XYZ און די לייט אין די בעק יארד אין די קארנער נעבן די פול איז ארויסגעגאנגען, קענסט עס פיקסן? סא וואס קען איך טון פאר דיר יעצט? סא איך מוז ווארטן ביז מארגן אראפשיקן די מענטש, טשעינדזש די לייט באלב. איך האב געהאט דעם לעצטנס א יונגערמאן וואס האט געדינגען א הויז אין מאנסי, ער האט עס געדינגען פאר עלף צוועלף נעכט, און נאכדעם ער האט זיך איינגערעדט, הי וואזנט העפי, ער וויל האבן א ריפאנד פאר צוויי נעכט. איך בין נישט באלבאס, איך האב גערעדט מיט די באלבאס, די באלבאס זאגט נאו וועי. באט מען מוז דא מאכן א פשרה, ביקאוז איך קען נישט פארלירן א קאסטומער, און איך וויל נישט פארלירן די באלבאס, און וויטאוט די קאסטומערס האט די באלבאס נישט קיין בוקינגס, און איף דערס נאו בוקינגס ווי דאנט געט קאמישאן, און איף דערס נאו קאמישאן דערס נאו מאני טו פעי לעיטעסט טאקס.
הום. און איף דערס נאו לעיטעסט טאקס איז ליידער דא שמוציגע זאכן וואס מען וואטשט. זעסטו? בוק א האוז מיט לאקזשערי קאושער ווילעס.
עקזעקטלי.
שייע, ס'געווען אמעיזינג, טענק יו סאו מאטש פארן ארויפקומען.

אז יעדן טאג דארף מען לעבן די לעבן און ריעלייז דעט אלע קליינע זאכן וואס קומט אין די וועג דאונט לעט עניטינג אפסעט יו נאר פארלאז זיך אויף די אייבערשטער און מיט די אייבערשטערס הילף קען מען אקאמפלישן אלעס אלעס די אייבערשטער הערט צו אלעס יו העוו טראבל אין ביזנעס טראבל אין לייף זיץ און רעד מיט די באשעפער און דאס וועט העלפן די מאוסט.
טענק יו ווערי מאטש.
און מיין.
טענק יו ווערי מאטש פאר העווינג מי.
טענק יו.
טענק יו פאר קאמינג.